ס'איז געווען א חסיד האט ער געהייסן ר' בנימין קלעצקער, ער איז געווען איינער פון די חסידים הראשונים פון דעם אלטן רעבן. ר' בנימין קלעצקער איז געווען א איד א עבד אליקים און א גרויסער עמקן אין תורת החסידות, ער איז געווען פון די חשובסטע תלמידים פון דעם אלטן רעבן, און ס'איז דא אויף דעם אויף אים כמה וכמה סיפורים. פון זיין עבודת השם, פון זיין לימוד החסידות, פון זיין עמקות אין חסידות. איינע פון די סיפורים וואס דער רבי רייאץ, דער פריערדיגער רבי האט דערציילט, איז געווען אזא מעשה. רבי בנימין קלעצקער איז געווען, חוץ פון דעם וואס ער געווען א גדול אין תורת החסידות, איז ער אויך געווען א סוחר. און ער פלעגט פארן מזמן לזמן פלעגט ער פארן אין יריד. איז די מעשה געווען אז איינמאל איז איז געווען א יריד, די אמאליגע צייטן פלעגט זיין דער סדר אז פלעגט זיין מזמן לזמן פלעגט זיין א גרויסער יריד אין א שטאט וואס מען פלעגט פארן דארטן און דארטן פלעגט מען קויפן און פארקויפן די אלע עניינים און שפעטער ווען מען איז געפארן צוריק ביי זיך אין שטאט איז ר' בנימין איז געפארן אין יריד און דאס ער געגאנגען אין דאווענען, און נאכן דאווענען האט ער מיטגענומען מיט זיך דעם זעקל פון טלית און תפילין, און ער האט דאס געגאנגען צוזאמען מיט דעם אין דעם מארק אין דעם שוק, און ער איז געקומען דארטן און האט זיך אוועקגעשטעלט, איז געווען דארטן א וואגן, און איבער דעם וואגן איז געווען דארטן א גוי וואס האט פארקויפט כל מיני זאכן מאכלים, ר' בנימין איז געשטאנען לעבן דעם וואגן און האט זיך פארטראכט, און אזוי האט ער זיך אנגעהויבן פארטראכטן אין עניני חסידות, אוועקגעלייגט דעם טלית און תפילין אויף דעם וואגן, וואס איז נישט געווען זיינער א וואגן, עס האט באלאנגט צו דארטן צו איינעם א נישט קיין איד, און ער איז געשטאנען אויפן וואגן, לעבן וואגן הייסט דאס, און ער האט אנגעהויבן טראכטן א ענין אין חסידות, און אזוי האט ער אינגאנצן פארגעסן וואו ער געפינט זיך. טראכטנדיג האט ער גענומען אויפגעהויבן זיין פוס, אוועקגעלייגט אויף דעם טרעפל אויף דעם אויף דעם וואגן, און אזוי האט ער זיך גענומען פארטראכטן, און אזוי געשטאנען אזוי עטליכע שעות. דערוויילע האט זיך געענדיגט דער יום השוק, דער דער גוי האט צוזאמענגענומען זיינע זאכן, ארויף אויפן וואגן און ממשיך געווען פארן. ר' בנימין האט אינגאנצן נישט געפילט. ווי דער וואגן איז אוועק געפארן, ער איז געשטאנען אזוי מיט די פוס, אויפגעהויבן איין פוס אין דער לופטן, ממשיך געווען טראכטן, דערנאך האט ער עס אראפגענומען, אויכעט נישט באמערקט די אלע שינויים, און אזוי איז ער געשטאנען, ביז פלוצלינג גיט ער זיך א כאפ אויף און ער זאגט, אוי, ס'קומט דאך שוין די שקיעה. און מען דארף דאווענען מנחה, דארטן האט ער זיך אויפגעכאפט און ער האט זיך אפגעשטעלט געגאנגען אויף א זייט דארף דאווענען מנחה, דער גוי איז געפארן אביסל ווייטער, און אויפן וועג פארנדיג האט ער זיך אפגעשטעלט איינער האט געוואלט ביי אים קויפן עפעס, איז פונקט אריבער א איד האט ער געזען א טלית און תפילין אויפן וואגן, אנגיין מברר זיין, האט דער גוי געזאגט אז דאס האט איינער איבער געלאזט, האט ער עס גענומען צוריק אין מארק און ער האט געטראפן ר' בנימין קלעצקער און ער האט אים צוריק געגעבן דעם טלית ותפילין. ווען דער רבי רייאץ האט דערציילט דעם סיפור צו דעם צו דעם רעבן צו זיין איידעם צו דעם רעבן בשעתו יארן צוריק, און דער רבי האט עס שפעטער פארשריבן אין זיין יומן, ס'האט געהייסן רשימת היומן וואס דארטן האט ער פארשריבן סיפורים, וואס ער האט געהערט פון זיין שווער פון פריערדיגן רעבן, איז דער פרי ווען דער רבי רייאץ דערציילט דעם סיפור האט ער אויסגעפירט, גיב נאר א קוק דעם גודל היראת שמים פון אמאליגע חסידים, ווי אזוי איז געווען ביי זיי די יראת שמים, אז ער איז געזעצן פארטראכט חסידות, פארגעסן פון דעם מארק, ער האט פארגעסן פון דעם יום השוק, ער האט פארגעסן פון דעם יריד, ער האט נישט באמערקט בכלל אז דער וואגן איז געקומען, דער וואגן איז געגאנגען, דאס האט אים אינגאנצן נישט משים לב געווען. אבער אז ס'געקומען צו גיין די שקיעה און ער דארף דאווענען מנחה, דארטן האט ער זיך אויפגעכאפט. דאס איז דער גודל היראת שמים וואס איז געווען ביי חסידים. אבער דאס איז א דבר פלא. ס'הייסט אז דער התפעלות פון דעם סיפור איז נישט געווען אזוי פיל פון דעם העמקה וואס א חסיד איז געשטאנען עטליכע שעות אויפן מארק און זיך אריינגעטראכט אין חסידות און דאס וואס ער האט געקענט ליגן אזויפיל שעות אין חסידות בשעת ארום און ארום גייט פאר יום השוק און פארגעסן פון אלץ, דאס איז נישט אזוי די התפעלות. די גאנצע רייכקייט פון דעם סיפור איז אז די יראת שמים ווי אזוי א חסיד באמערקט אז ס'קומט צוגיין דעם זמן און מ'דארף דאווענען מנחה. מ'רעדט וועגן דעם ענין פון יראת שמים, איז דאס דער ענין פארבונדן ספעציעל אין חודש אלול. דער זמן ווי ס'רעדט זיך ארום אין תורת החסידות אז דער עיקר העבודה פון חודש אלול איז דאס צו מעורר זיין דעם קבלת עול מלכות שמים און די עבודה פון יראת שמים. דער טעם הדבר ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין די מאמרי חסידות וואס רעדן ארום די עבודה פון חודש אלול איז בכללות ברענגט זיך אראפ אין דעם כמה עניינים. איינע פון די עניינים איז פארוואס איז דער עיקר העבודה פון חודש אלול איז צו מעורר זיין די יראת שמים, ברענגט מען אויף דעם וויבאלד אז חודש אלול איז דאך די הכנה צו ראש השנה ויום הכיפורים, אני לדודי און דערנאך ודודי לי, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין די מאמר הידוע אין ליקוטי תורה אז אין חודש אלול איז די אתערותא דלתתא די הכנה צו די גילויים צו די המשכות וואס ווערן נמשך אין ראש השנה ויום הכיפורים, און וויבאלד אז אין ראש השנה ויום הכיפורים איז דאך די זמן היראה וואס איז די זמן וואס דעמאלט ווערט נתגלה די מלכות פון דעם אייבערשטן, ווען מ'איז מכתיר דעם אייבערשטן אלס א מלך, און דער ענין המלוכה איז דאך דער ענין היראה, און איז כדי אויף זיך צוגרייטן אויף דעם אויף דעם גילוי היראה וואס איז נמשך מלמעלה ימים נוראים, דאס איז א זמן פון יראה. וואס דעמאלט ווערט נתגלה מלכותו הקדוש ברוך הוא אין אלע עולמות וואס אויף אלעמען עולמות עליונים מלאכים שרפים אופנים פאלט א מורא'דיגע יראה, און פון דעם ווערט ביי נשמות ישראל דא למטה די התעוררות היראה צו אויף מקבל זיין עול מלכות שמים על כל השנה כולה ווי דער אלטער רבי איז מבאר איז די הכנה צו דעם איז חודש אלול אני לדודי. חודש אלול דארף א איד מעורר זיין דעם יראת שמים מלמטה ביי זיך, דורך זיין עבודה, דורך זיין התבוננות, אויף מעורר זיין ביי זיך אט דעם ענין פון קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים, וואס דאס איז די הקדמה און הכנה דער אני לדודי, כדי אז שפעטער זאל זיין די, בשעת ס'קומט צו גיין דער זמן, וואס מיר זענען מלמעלה, ווערט נתגלה דער ענין המלוכה, די כתר מלכות און די יראה מלמעלה, זאל א איד האבן דעם כלי צו עס קענען מקבל זיין. און ווי דער אלטער רבי איז מבאר אז דער סדר העבודה איז אלעמאל אז אתערותא דלתתא, פריער דארף זיין די מענטשנ'ס עבודה, דערנאך ווערט די אתערותא דלעילא מלמעלה. דאס איז בכללות דער ענין. נאך מערער איז דער ענין פארבונדן, פארשטאנדיג, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אינעם המשך המאמר, וואס ער ברענגט דעם משל למלך, וואס קודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים את פניו בשדה, אז פאר דעם וואס דער מלך גייט אריין אין שטאט, וואס דאס איז דער ענין ההכתרה, וואס דער מלך גייט אריין אין היכל מלכותו און ער טוט זיך אן מיטן כתר מלכות, איז פאר דעם איז דא דער ענין וואס יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים את פניו בשדה. איז ווי ס'איז מבואר אין די מאמרים וואס זענען מסביר דעם משל פון דעם אלטן רעבן, אז וואס איז די עבודה פון מקבלים את פניו בשדה, אז אין עבודה איז דאס דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים מתוך יראת שמים. דאס איז דער טייטש. דער פשוט'ער טייטש, מקבלים את פניו בשדה, ווי דער אלטער רבי זאגט אז כך הענין הוא באלול, יוצאים לקבל פני פניו יתברך בשדה, וואס אין עבודה איז דאס די עבודה פון התעוררות הקבלת עול מלכות שמים, ווי דער רבי ריי"צ איז דאס טאקע מבאר אין א מאמר, פון די מאמרים פון תש י, דער מאמר כי עמך הסליחה, וואס דארטן שרייבט ער אז דאס איז די עבודה פון חודש אלול, די עיקר עבודה פון חודש אלול איז די התעוררות פון קבלת עול מלכות שמים, דער ענין פון לקבל פני המלך, וואס דער ענין איז אויכעט פארבונדן מיט די פרשה פון היינטיגע וואך, פרשת שופטים, דארטן איז דא דער פסוק, שום תשים עליך מלך. וואס דאס איז די פסוקים פרשת שופטים וואס רעדט זיך די מצוות מינוי מלך ווי די תורה זאגט שום תשים עליך מלך און אויף דעם זאגט די גמרא שתהא אימתו עליך וואס די טייטש שום תשים עליך מלך איז ווי די אלטע רבי ברענגט עס אראפ אויכעט אין תניא פרק מ א וואס דארטן די אלטע רבי רעדט ווי אזוי דער ראשית העבודה ועיקרה ושרשה, וואס דאס איז אז א איד דארף מקבל זיין אויף זיך עול מלכות שמים, און ווי עס פירט ווי דער אלטער רבי איז דארט מבאר באריכות דער גאנצער ענין וואס דארף זיין די התבוננות ווי אזוי א איד דארף זיך אריינטראכטן אין דעם ענין פון ווי דער אייבישטער איז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא און ער איז ממלא כל עלמין סובב כל עלמין. און ווי דער אייבישטער איז מניח העליונים ותחתונים און דער אייבישטער איז מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט, ווי דער אייבישטער קלייבט אויס יעדער אידן און ער איז מייחד מלכותו אויף עם ישראל און בפרט אויף יעדער אידן באופן מיוחד, און דערנאך פירט ער אויס אז והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו. די עבודה פון א אידן איז אז בשעת ער טראכט זיך אריין ווי אזוי דער אייבישטער איז מניח עליונים ותחתונים און ער גיט איבער מלכותו און און מייחד מלכותו על עם ישראל בכלל ועליו בפרט וואס דאס דארף מעורר זיין ביי אידן דעם כמים הפנים לפנים אויף מקבל זיין אויף זיך עול מלכות שמים לקבל מלכותו עליו און ווי ער איז ממשיך ווייטער מיט די ווערטער און ער זאגט והנה ה' ניצב עליו אז דער אייבישטער שטייט ביי יעדן אידן און מביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, דעם אייבישטער איז נוגע, ביים אייבישטן איז וויכטיג די עבודה פון יעדער אידן, און ער קוקט זיך צו צו יעדער אידן ווי אזוי ער דינט אים, און בוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך. איז דער אלטער רבי בשעת ער רעדט אין די עבודה, דער ראשית העבודה ועיקרה ושרשה, די יסוד פון די גאנצע עבודת השם, אז דאס איז דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים, ברענגט ער דארטן טאקע אינעם המשך הפרק דעם פסוק פון די סדרה שום תשים עליך מלך, וואס אין דעם פסוק איז פארשטאנדיג אז די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים דאס איז א זאך וואס דער מענטש דארף דאס טון בכח עצמו, דער שום תשים עליך, דאס הייסט אז דער ענין המלוכה דאס איז א זאך וואס דער מענטש דארף דאס מקבל זיין אויף זיך. דאס קען מען נישט ברענגען, דאס איז א זאך וואס קומט נישט מלמעלה מצד עצמו, ס'דארף זיין דער אני לדודי, דער שום תשים, א מענטש דארף זיך אויף זיך מקבל זיין אויף זיך דעם עול מלכותו פון דעם מלך, און דאס דארף ער דאס טון מתוך יראה, שום תשים עליך מלך שתהא יראתו אימתו עליך, אז ס'דארף זיין א קבלת עול מלכות שמים מתוך יראה, זיך מתבונן זיין אינעם גדלות פון דעם מלך, וואס דאס זאל מעורר ביים זיין א יראה. און די יראה דאס איז די יראה פון שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דאס הייסט אז דער יראה איז נישט אזויפיל דער יראת העונש, וואס דא דער אלטער רבי רעדט נישט וועגן יראת העונש, דער אלטער רבי רעדט וועגן דעם ענין היראה, די יראה שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מצד דעם וואס ער איז דיין מלך, ער איז מיין מלך, און איך בין זיין עבד איז במילא דארף זיין דארף נישט זיין כי דארף זיין א יראה פון נישט זיין כמורד במלכות וואס דאס דער יראה דאס איז ראשית העבודה ועיקרה ושרשה און אויף דעם זאגט מען שום תשים עליך מלך און דאס איז די כללות עיקר העבודה פון חודש אלול אויף נעמען אויף זיך דעם יאך דעם קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים און פון דעם באקומט מען שפעטער אין ראש השנה ווי דער אלטער רבי זאגט אינעם מאמר יראת שמים על כל השנה כולה וואס דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים איז פאראן אין תורת הבעל שם טוב, ברענגט זיך דער נקודה אז די יראת שמים דארף זיין נישט אזוי די הדגשה אויף יראת העונש, נאר דער עיקר הדגשה דארף זיין אויף די יראת המלך, די יראת המלך אז ער איז מיין מלך, און די יראה וואס איז דא צו א מלך אויף שלא למרוד במלכותו, א יראה פנימית, ווי ער ברענגט עס אראפ פון תורת הבעל שם טוב, אויף דעם ווי ס'ברענגט זיך אין מאיר עיניים, בשם הבעל שם טוב ברענגט ער אויף האלוקים עשה אשר יראו מלפניו, ער ברענגט די גמרא מסכת ברכות ווי די גמרא זאגט אז לא נבראו רעמים, אלא כדי לפשט עקמימות שבלב, שנאמר והאלוקים עשה שיראו מ... אז דער גאנצער ענין פון רעמים, אז דאס וואס ס'איז פאראן דונערן און בליצן וכיוצא בזה, דאס איז כדי צו מעורר זיין יראת שמים, טייטשט דער בעל שם טוב, אז דער ענין איז אז דער איד דארף אנקומען צו א יראה, האבן מורא פונעם אייבערשטן, און די יראה דארף זיין א יראה פנימית, יראת המלך. נאר כדי אויף צוקומען צו דעם יראת המלך איז בשעת מ'איז זיך מתבונן אין זאכן וואס איז דא אויף דער וועלט, על דרך דעם ענין פון רעמים, ס'איז דא דער ענין פון דונערן און בליצן רעמים, איז א מענטש בטבע אז ס'ווערט א דונער כאפט ער א ציטער, וכיוצא בזה, כל מיני זאכן וואס א מענטש פלוצלינג כאפט ער א ציטער, איז בשעת ער כאפט אט דעם ציטער פון א דבר גשמי, דארף ער זיך גלייך אריינטראכטן זאגט דער בעל שם טוב, ער דארף זיך גלייך מתבונן זיין אז דער ציטער דאס איז מער נישט פון א דונער גשמי, פון א דבר גשמי, און דער אייבישטער ער איז דאך דער בורא וואס ער האט באשאפן אטא דער זאך און ער האט באשאפן דעם ענין, איז וויפיל דארף זיין די יראה פון דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וואס ער האט באשאפן אט די אלע יראות אט די אלע ענינים, און דאס איז האלוקים עשה שיראו מלפניו. אז א איד דארף זיך מתבונן זיין אז פון די אלע יראות שבעולם זאל ער זיך אריינטראכטן אין די פנימיות שבזה וואס דאס איז די יראה פון דעם אייבערשטן די יראת המלך. נאך מער בפרטיות איז דא א ווארט פון דעם פון דעם מזריטשער מגיד וואס ער טייטשט אויפן פסוק ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה ער זאגט דאך אין פסוק יא, ס'איז געווען ערשט לעצטנס אין די אין די סדרות אין פרשת עקב, זאגט דאך משה רבינו, ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה. טייטשט דער מעזריטשער מגיד, וואס איז דא, וואס זאגט ער דא אין פסוק? אז דער אייבישטער בעט זיך ביי אידן כי אם ליראה את השם אלקיך, וואס איז וואס איז דא דער עומק, וואס איז דא דער תוכן פון דעם פסוק? זאגט ער א משל, א משל פון א טאטע וואס האט געהאט א זון, און דער טאטע האט זייער ליב דעם זון, און דער קינד איז געווען א בן קטן וואס האט זיך נישט אפגעהיטן און האט זיך געשפילט, און דער טאטע האט אים האט אים געזאגט ער זאל זיך אכטונג געבן אז בשעת ער שפילט זיך זאל נישט אריינגיין א קוץ, זאל נישט אריינגיין א זאך וואס זאל אים שטעכן, דער קינד האט זיך געשפילט און ס'איז אריינגעגאנגען א קוץ ברגליו, איז דער טאטע. אה, טייערע, דער טאטע האט מורא, דער טאטע וויל נישט אז זאל אריינגיין א קוץ אין דעם קינד, אינעם רגל, אין דעם פוס פון דעם קינד. דאס איז די יראה פון דעם טאטן. פארוואס? דער טאטע ווייסט אז דער קוץ אז ס'וועט אריינגיין אין דעם אין דעם פוס, קען עס אים חס ושלום שאטן, און ס'קען ווערן פון דעם א גאנצע, ס'וועט חס ושלום, ס'וועט ס'וועט קען ווערן פון דעם א זיהום, ס'וועט אריינגיין און און און ס'וועט ווערן פון דעם א גאנצע, רחמנא ליצלן אין די בלוט און דאס קען מאכן רחמנא ליצלן א גאנצע א גאנצע א גאנצער ענין בלתי רצוי אינעם גוף. אבער די קינד ווייסט נישט די גאנצע זאך. ביים קינד איז מער נישט פארהאן א יראה אז ס'טוט אים וויי. יא, בשעת די קוץ גייט אריין איז דאס א קליינער ווייטיק, איז דאס אליין נאכנישט אזוי געפערליך. דער טאטע אבער וואס ער האט מורא אז זאל נישט נתפשט ווערן חס ושלום און ווערן פון דעם א גאנצע זאך אינעם גאנצן גוף, איז דער טאטע נעמט. און ער דארף אפשניידן אביסל כדי צו קענען אריינגיין און ארויסנעמען דעם קוץ וואס איז אריינגעגאנגען אין די פוס פון דעם קינד. איז דא איז דא צוויי יראות. ס'איז דא די יראה פון דעם קינד וואס דער קינד שרייט אז ס'טוט אים וויי. דער קוץ אליין טוט אים אביסל וויי, ממילא איז ער וואלט ער געוואלט בעסער בלייבן מיטן קוץ, ווייל ער האט מורא דער טאטע שניידט און ס'וועט גיין בלוט, און דער קינד הייבט אן שרייען און ווייטיגן, ער וויל נישט אז מ'זאל אים טשעפען. דאס איז די יראה פון דעם קינד ווייל ער האט מורא פון דעם חיצונית'דיגע זאך, פון דעם ווייטיק וואס ער וועט האבן פון דעם מאמענט. דער טאטע האט אבער גאר אן אנדערע יראה, דער טאטע האט מורא פון דעם עצם קוץ, דער טאטע ווייסט אז דער קוץ דאס איז א זאך וואס דאס קען גורם זיין רחמנא ליצלן א מחלה אינעם גאנצן גוף און חס ושלום דאס קען זיין אינגאנצן אפשאדן דעם קינד. איז אויף דעם זאגט דער פסוק דא, ועתה ישראל מה הוי' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך, אז די תורה זאגט צו א אידן, וואס פאר א יראה? וואס וויל דער אייבישטער פון דיר? מה הוי' אלוקיך שואל מעמך? וואסערע סארט יראה וויל דער אייבישטער פון א אידן? די יראה וואס דער אייבישטער בעט ביי א אידן איז כי אם ליראה את ה' אלוקיך, דיין יראה זאל זיין די יראה פון דעם טאטן, וואס דער ה' אלוקיך האט מורא, נישט די יראה וואס דער קינד האט מצד די יראה פון דעם עונש, פון דעם פחד פון דעם ווייטיק, וואס דאס איז א יראה חיצונית, און נישט דאס איז דער עיקר היראה. א איד דארף ארבעטן אויף זיין יראת שמים זאל זיין א געטליכע יראה, אז די יראת שמים זאל זיין שייראו מלפניו, אז די יראה זאל זיין מצד השם אלוקיך, דאס וואס דער אייבישטער, און דאס וואס דורך דעם וואס חס ושלום דורך א חטא ועוון ווערט א פירוד, ווערט א מרידה במלכות. און עס ווערט א פירוד צווישן דעם אייבערשטן מיט א אידן, און די יראה, וואס דאס איז די יראה וואס דער אייבערשטער האט, איז די יראה דארף זיך הערן ביי א אידן, און אויף דעם זאגט ער, מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. אויף דעם פסוק ווייסן מיר דאך אלע דעם מאמר חזל וואס די גמרא זאגט אז מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, ווערט דאך די שאלה, וואס הייסט דאס כי אם ליראה? גמרא פרעגט די שאלה, אטו יראה מילתא זוטרתא היא? יראה איז עפעס אזא קליינע זאך וואס מען זאגט כי אם ליראה? און די גמרא ענטפערט אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, אז די יראה דאס איז א קליינע זאך לגבי משה רבינו, לגבי וויבאלד אז ווער זאגט דאס בפשטות, דאס איז דער פשט אין די גמרא גאר בפשטות, אז וויבאלד אז דער וואס רעדט איז משה רבינו, ער איז דאך דער וואס האט געשריבן חומש דברים, ער האט גערעדט משנה תורה, משה מפי עצמו אמרן,

אבער דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא, אינעם המשך פון פרק מ"א, שפעטער אין פרק מ"ב, וואס לכאורה די שאלה הידועה שאלה הפשוטה, לכאורה משה רבינו רעדט דאך צו אידן, שטייט דאך ועתה ישראל, ער רעדט דאך צו עם ישראל און ער זאגט כי אם ליראה, ער רעדט צו עם ישראל, צו כלל ישראל, ער זאגט צו אידן כי אם ליראה, איז וואס ער ענטפערט, ענטפערט די גמרא, אז לגבי משה דאס מילתא זוטרתא, ער רעדט דאך צו כלל ישראל, און ביי אידן איז דאך ירא, בפרט אזא סארט ירא, יראת הוי' אלוקיך, האבן מורא, מצד יראת אלוקים, יראת השם, מורא האבן פונעם אייבערשטן, דאס איז א זאך וואס דאס איז נישט קיין מילתא זוטרתא. און דער אלטער רבי איז מבאר, אז כל איש ואיש מבית ישראל געפינט זיך ביי אים א ניצוץ פון משה רבינו, דער ענין וואס מען זאגט לגבי משה מילתא זוטרתא מיינט מען נישט צו זאגן אז מען רעדט לגבי דעם משה רבינו ווי דאס איז מצד עצמו, נאר יעדער איד האט אין זיך א ניצוץ של משה רבינו, ווי ער ברענגט אז משה רבינו דאס איז דאך דער ענין פון וואס ביי יעדער אידן איז פאראן דער ענין פון דעת, משה רבינו ווערט אנגערופן אין זוהר רעיא מהימנא, דאס הייסט דער רעיא מהימנא, דאס הייסט אז ער איז א רועה נאמן, וואס ער איז ממשיך דעת, ממשיך א חיות און אלוקות צו יעדער אידן, און דאס געפינט זיך ביי יעדער אידן בנפשו ווי א ירושה פון משה רבינו האט מען באקומען ביי יעדן אידן דעם כח הדעת, דעם כח ההתקשרות, דעם כח אויף האבן א געפיל און א דערהער אין געטליכקייט. וואס מצד דעם משה רבינו וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן איז מילתא זוטרתא, איז דאס א זאך וואס יעדער איינער קען ביי זיך מעורר זיין יראת שמים, און ווי דער אלטער רבי איז מבאר דארטן אז בכל דור ודור יורדים ניצוצים מנשמת משה רבינו עליו השלום, און דאס טוט זיך אן בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה, דאס טוט זיך אן ביי יעדער אידן, און דאס גיבט ביי יעדער אידן דעם כח אז דורך עבודה התבוננות און העמקת הדעת אין גדלות השם זאל ער קענען ביי זיך פועל זיין אז אט אט די יראה וואס געפינט זיך ביי אים, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען דארף דאס אויפמאכן א חידוש, די יראה געפינט זיך ביי יעדער אידן בנפשו פנימה, ווי דער אלטער רבי איז מבאר דארטן אז אין בינת הלב ביי יעדער אידן בפנימיות נפשו איז פארהאן ביי אידן א יראת שמים טבעית, און ווי ער ברענגט דעם פסוק אז דאס איז כמטמונים תחפשנה, ווי דער בעל שם טוב האט דאך געזאגט אז יעדער איד איז א ארץ חפץ, ביי יעדער אידן געפינט זיך בנפשו פנימה דער ענין פון ארץ חפץ, געפינט זיך ביי אים אוצרות, אוצרות פון יראת שמים, וואס דאס געפינט זיך בטבע נפשו בפנימיות נפשו ביי יעדער אידן, נאר וואס מען דארף עס מגלה זיין, מען דארף עס ארויסברענגען מן העלם אל הגילוי, איז בכוחו של משה רבינו, וואס דער ניצוץ פון משה וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן, איז קען מען דעם ענין ארויסברענגען מן העלם אל הגילוי, און דאס איז מילתא זוטרתא, אז זאל ארויס קומען ביי אים די יראת שמים, און די יראת שמים דער געפיל אז הנה השם ניצב עליו, און דער אלטער רבי פירט דארטן אויס אז ער איז צופה און מביט און מאזין און מקשיב, און מבין אל כל מעשיו, ובוחן כליותיו וליבו, וכל צעדיו יספור, אז מען זאל געדענקען און פילן און דערהערן ווי דער אייבישטער געפינט זיך מיט יעדער אידן בכל מקום ובכל מקום ובכל זמן ובכל רגע ורגע. און אויף דעם זאגט מען, שום תשים עליך מלך. אז אין חודש אלול מאנט זיך ביי א אידן ער זאל ארויס גיין לקבל פניו יתברך בשדה, דער אייבישטער דערנענטערט זיך, די עבודה פון יראת שמים איז בכלל כל השנה כולה, אבער אין זמני השנה איז דא א זמן מיוחד וואס דער אייבישטער דערנענטערט זיך צו א אידן מער ווי כל השנה כולה, אזוי דארף זיין כמטמונים תחפשנה, און ס'איז א גאנצע עבודה ויגיעה לחפור ביגיעה עצומה, ווי דער אלטער רבי זאגט דארט אין דעם לשון אין תניא. אבער בשעת ס'קומט צו גיין חודש אלול זאגט מען אז דער מלך קומט ארויס בשדה און ער דערנענטערט זיך צו יעדער אידן זאל מאכן דאס גרינגער אז מען זאל קענען ביי זיך פועל זיין דעם לצאת להקביל את פני המלך קענען זיך דערנענטערן און מקבל פנים זיין מקבל זיין דעם עול מלכות שמים און מקבל זיין די יראת שמים און אויף דעם האט מען דעם כח פון משה רבינו וואס ער דער ניצוץ של משה רבינו וואס גיט דעם כח אויף קענען ארויסברענגען די יראת שמים מן ההעלם אל הגילוי. וואס דאס איז אויך דער עומק הענין וואס ער זאגט אין די סדרה אין פרשת שופטים דעם שום תשים עליך מלך, וואס דער פסוק רעדט דאך בפשטות אויף א מלך ישראל, וואס דאס איז די מצוה פון מינוי מלך גייט דאך בפשטות אויף א מלך ישראל, וואס דאך איז דער קשר הענינים איז וואס וויבאלד אז מען זאגט אז די ירא אט דער יראת שמים וואס יעדער איד האט, האט ער עס בכח פון משה רבינו, און על דרך זה, דאס איז אויכעט דער עומק הענין פון שום תשים עליך מלך, די מצוה פון מינוי מלך בכלל. וואס דאך ידוע די שאלה, וואס דער צמח צדק רעדט וועגן דעם באריכות, אין דרך מצוותיך אין מצוות מינוי מלך. וואס איז די שאלה הידועה, וואס מען פרעגט, לכאורה, דא זאגט די סדרה, א מצוות עשה מן התורה שום תשים עליך מלך, אז די מצוה צו ממנה זיין א מלך. און בשעת ס'איז געקומען צו גיין בפועל, און אידן האבן געבעטן א מלך בשעת ס'איז געווען אין די צייטן פון שמואל הנביא, און אידן האבן געוואלט א מלך, שטייט אין תנך דער גאנצער סיפור הדברים אז שמואל הנביא איז געווען אויף זיי ברוגז, און שמואל הנביא האט זיי געזאגט, אז אז אז דער אייבישטער איז געווארן ברוגז אויף זיי און זיי ווילן האבן א מלך ככל הגוים, און דארטן דא כל מיני שארפע אותיות און דיבורים וואס איז געווען, מען האט געזען בפירוש אז דער אייבישטער איז נישט געווען צופרידן, שמואל הנביא איז נישט געווען צופרידן אויף דעם וואס זיי האבן געוואלט א מלך, לכאורה איז דאך א מצוה, שאלה פרעגן דאך שוין די ראשונים. רמבן רעדט וועגן דעם, און נאך, ס'איז דא די שאלה איז דא, וואס איז געווען דער חטא פון די אידן וואס האבן געבעטן א מלך בשעת ס'איז דא א מצוות מינוי מלך, איז דא כמה וכמה ביאורים אין דעם, אז זיי האבן געבעטן ככל הגוים וכו' וכו' כל מיני ביאורים והסברים וואס איז פאראן אין מפרשי התורה און מפרשי התנך. אבער ס'איז דא דער ביאור וואס דער צמח צדק איז מבאר, ברענגט ער טאקע בנוגע דעם ענין, אז וויבאלד אז ס'דארף זיין דער ענין פון יראה, וואס א איד דארף מורא האבן פון דעם אייבערשטן. די מצוות מינוי מלך, וואס איז די כוונה פנימית, וואס אט דאס האט די סדרה געזאגט, שום תשים עליך מלך, פארוואס דארף מען האבן א מלך בשר ודם, איז דאך דא דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס דארף זיין שום תשים עליך מלך, שתהא יראתו עליך. נאר דער טעם הדבר איז, אז כדי א איד זאל קענען צוקומען צו די העכערע סוג יראה, יראה עילאה, יראת הבושת, יראת הרוממות, יש כמה וכמה דרגות ביראה וואס ס'רעדט זיך ארום, אין ספרים און אין חסידות, איז כדי צוקומען צו די העכערע יראה, די יראה עילאה, איז אויף דעם, א איד קען נישט צוקומען צו דעם בכח עצמו, דורך דעם מלך, וואס דער מלך ביי אים איז פאראן די יראה פנימית, די העכערע סארט יראה, און דערפאר שטייט בנוגע דעם ביים מלך, ביים מלך איז פאראן די גרעסטע דרגה פון יראה, און דערפאר שטייט אז המלך כיוון שכרע, שוב אינו זוקף, א מלך ביי שמונה עשרה, ווי ער בייגט זיך אראפ אין די ערשטע ברכה, בלייבט ער אזוי א גאנצע שמונה עשרה, ווייל די אמת'ע ענין היראה איז דווקא דא ביי א מלך ישראל, ביי זיי איז דא די אמת'ע יראה פנימית. און בשעת א איד גיבט זיך איבער צו א מלך, איז די כוונה פנימית פון די מצוות מינוי מלך איז, אז דורך דעם מלך זאל ער זיי אויפהייבן צו די יראה פנימית, צו די יראה עילאה, צו די העכערע דרגה אין ביטול. און דער טעות פון עם ישראל אינעם שמואל הנביא צייטן איז אז זיי האבן געוואלט א מלך מצד די טעם החיצוני פון יראה, דאס הייסט דער ענין פון יראה וואס שטייט בנוגע בפשטות אז אלמלא מוראה של מלכות ווי ס'שטייט אין פרקי אבות איש את רעהו חיים בלעו, דאס איז א יראה וואס איז פארבונדן מער נישט ווי יראת עונש, וכיוצא בזה. איז דער יראה דארף מען נישט אנקומען צו א מלך. די אזא יראה דאס איז א יראה וואס בעצם א איד דארף עס האבן מצד עצמו, מצד פשוט יראת שמים. און דאס וואס דארף אנקומען צו א מלך איז צו אויפהייבן אונז צו די העכערע דרגה פון יראה. און דאס איז געווען דער חטא פון אידן אין זמן פון שמואל, וואס זיי האבן געוואלט נוצן דעם מלך אויף א חיצוניות'דיגע יראה. און דערפאר איז געווען דער גאנצער ענין וואס שמואל האט זיי געזאגט אז דער אייבישטער איז ברוגז וכו' וכו'. אבער פון דעם זעט מען, און דאס איז די השגחה פרטית וואס מען ליינט אלעמאל פרשת שופטים אין חודש אלול, אז אין פרשת שופטים איז די מצוה פון שום תשים עליך מלך וואס דאס איז די אין עבודה רוחנית איז דאס דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים שתהא אימתו עליך, וואס דאס איז די עבודה פון חודש אלול די מקבל פני המלך, און די הכנה צו חודש תשרי די הכנה צו הכתרת המלכות, און דער ענין איז פון שום תשים עליך מלך אויכעט אז מען דארף וויסן אז כדי צו קענען צוקומען צו די אט די פנימיות'דיגע יראה, כדי צו קענען דערהערן דער געטליכער יראה, דארף זיין אויכעט דער ענין פון שום תשים עליך מלך, דער ענין פון מינוי מלך, וואס דאס גייט אויכעט אויף משה רבינו, דער ניצוץ של משה וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן, און בכל דור ודור יורדים ניצוצים מנשמת משה רבינו וואס דאס איז דער ענין פון פון די אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, יע, וואס דאס איז רבותינו נשיאינו די צדיקים וואס דורך דעם וואס מיר לערנען זייער תורה און מען פארבינדט זיך מיט זיי איז דורך דעם לערנט מען זיך אויס די אמת'ער ענין פון יראה, די יראה עילאה, די יראה פנימית, און דורך דעם פועל'ט מען ביי זיך אז זאל זיין טאקע די הכנה כדבעי למהוי, יע, אז אין חדש אלול ביי זיך פועל זיין א יראת שמים, און וואס איז טאקע עכט פארבונדען מיט די התחלה פון די היינטיגע פרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ווי חסידות טייטשט אפ בשם השלה הקדוש און בשם דעם שך על התורה, וואס דאס איז געווען איינע פון די גדולי המקובלים ר' מרדכי הכהן, וואס ער געווען פון די גדולי ישראל אין זמן האריזל, האט ער געשריבן א ספר שך על התורה וואס דארטן ברענגט זיך אין דער ענין אז שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז שעריך גייט דאס אויף די שערים, די שבעה שערים, די עיניים און די אוזניים און דעם אף און דעם חוטם, די פה און חוטם וואס דאס איז די שערי הגוף וואס פון דעם גייען ארויס זאכן פון גוף צום חוץ און זאכן וואס גייען מבחוץ אל הפנים דארף זיין דא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אז די שופטים מען זאל וויסן אז ער קוקט אן אין שולחן ערוך פארדעם וואס מען געבט א קוק און פארדעם וואס מען נוצט די אלע חושים, פון ראי', שמיע, פה, ריח, די אלע זאכן זאל זיין מתאים על פי הלכה שולחן ערוך און שוטרים דארף זיין אז מען זאל שטיין בכל התוקף אויף אכטונג געבן אז די שערים זאל זיין זאלן באופן פון יראת שמים, און דורך דעם ווערט דער בכל שעריך אויכעט אז די שיעור בכל חד וחד לפום שיעורא דיליה זאל קענען האבן א געשמאק אין אלוקות און א געשמאק אין געטליכקייט און א חיות אין אלוקות און א חיות אין געטליכקייט אין עבודת השם, און זיך קענען צוגרייטן מתוך שמחה וטוב לבב, וואס דאס איז אויכעט וואס דער רבי האט געשריבן אין בריוו צו כמה וכמה בנוגע דעם ענין אז מען דארף לערנען פרק מא פון תניא, בפרט די ערשטע אכצן שורות, אויף כדי צו מעורר זיין ביי זיך און חזר'ן אויף דעם בכל יום ויום כדי צו מעורר זיין ביי זיך דעם ענין פון יראת שמים, האט דער רבי צוגעגעבן צו כמה וכמה אז די יראת שמים דארף זיין צוזאמען מיט שמחה גדולה ביותר, ווי דער אלטער רבי זאגט אין פרק לג, די שמחה הגדולה ביותר פון דעם וואס דער מלך געפינט זיך צוזאמען מיט מיר, יחד עם זה וואס איז דא די יראה פון דעם וואס דער מלך איז איז הנה הוי' ניצב עליו, איז אויכעט דא די שמחה גדולה ביותר פון דעם מלך וואס איז מתאכסן ודר איתו עמו בביתו, און דורך דעם גרייט מען זיך צו. צו דעם ראש השנה וואס דעמאלט איז דער קבלת עול מלכות שמים, און ווי דער רבי רייצ זאגט אינעם מאמר הידוע פון ראש השנה תשג, אז דער קבלת עול מלכות שמים איז מיט א ביטול עצום, יראה גדולה, צוזאמען מיט א שמחה גדולה ועצומה, אז זאל זיין טאקע א געבענטשטע יאר, א פרייליכע יאר, און א כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.